בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף כ"ז, מיר הייבן אן דף כ"ז, עמוד א', אויבן ביי די צוויי פינטלעך, אלו הן מעמדות. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, אלו הן מעמדות, לפי שנאמר צו את בני ישראל וכו', פרעגט די גמרא מאי קאמר, וואס גייט דא פאר? ס'טייטש לכאורה די ווערטער שטימען נישט? די משנה זאגט אלו הן מעמדות, דאס זענען די מעמדות, עס קוקט אויס די משנה גייט יעצט זאגן וואס מיינט מעמדות, און די משנה זאגט לפי שנאמר ברענגט די משנה א פסוק, ווי קומט אריין א פסוק? קודם זיי מסביר וואס איז דאס מעמדות? ענטפערט די גמרא הכי קאמר. ס'טייטש אזוי האט די משנה געמיינט צו זאגן ס'פעלט דא א ווארט אלו הן מעמדות און מה טעם תקנו מעמדות. ס'טייטש די משנה האט געהאט צוויי שאלות, קודם כל וואס איז דאס מעמדות? און צווייטנס פארוואס האט מען מתקן געווען מעמדות? צו וואס דארף מען דאס? און אויף דעם ענטפערט קודם די משנה אויף די צווייטע שאלה, לפי שנאמר, צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי, און ווייטער די פסוק, און אויף דעם, והיאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, שטעלט זיך די קשיא, וויאזוי קען מען מקריב זיין א קרבן אן א מענטש, התקינו נביאים ראשונים עשרים וארבע משמרות, און די משנה איז ממשיך איז מסביר וואס איז טאקע די מעמדות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לווים ושל ישראלים, הגיע זמן משמר לעלות כהנים ולווים עולים לירושלים, די גאנצע המשך המשנה ווי מען האט געזעהן. זאגט די גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, עשרים וארבע משמרות בארץ ישראל, און שתים עשרה ביריחו, עס זענען פיר און צוואנציג משמרות אין ארץ ישראל, און צוועלף אין יריחו, פרעגט די גמרא, שתים עשרה ביריחו? נפישן להו טובא, אויב אזוי קומט אויס געווען אסאך מער ווי פיר און צוואנציג משמרות, אונז ווייסט מען עס איז געווען פיר און צוואנציג, דא אין די ברייתא איז משמע געווען זעקס און דרייסיג, פיר און צוואנציג אין ארץ ישראל און צוועלף אין יריחו, ענטפערט די גמרא, האסט נישט פארשטאנען, אלא שתים עשרה מהן ביריחו, ס'טייטש געווען פֿיר און צוואַנציק משמרות, צוועלף פון די פֿיר און צוואַנציק איז געווען אין יריחו. איז די גמרא מסביר וויאזוי ס'האט געארבעט, זאגט די גמרא הגיע זמן המשמר לעלות, ווען ס'איז געקומען די צייט פון יעדע משמר צו גיין קיין ירושלים, חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה ווי רש"י איז גורס, ליריחו, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים, ס'טייטש יעדע משמר האט זיך צוטיילט, האלב פון די משמר איז געגאנגען צו ירושלים, טון די עבודה, די כהנים און לוויים, און א אנדערע האלב משמר איז געגאנגען צו יריחו, אין יריחו דארט איז כנראה געווען א גרויסער קאך, דארט האט מען צוגעגרייט עסן און טרינקען פאר די כהנים און לווים אין ירושלים וואס טוען די עבודה, איינער האט דאך געדארפט צוגרייטן עסן און טרינקען, איז טאקע האלבע משמר האט דאס געטון, ס'דא א מחלוקת ראשונים ווען מען האט עס צוריקגעדרייט, וואס טייטש? טייל ראשונים זאגן אז נאך דריי טאג האט מען אויסגעדרייט, די פון יריחו זענען געגאנגען צו ירושלים, די פון ירושלים זענען געגאנגען צו יריחו, אנדערע ראשונים זאגן ניין, אז יעדע מאל האט מען געטוישט וואס טייטש די משמר איז די האלב געגאנגען דא און די האלב דא און קומענדיגע מאל מען איז צוגעקומען צו די זעלבע משמר ס'טייטש פֿיר און צוואַנציק וואכן שפעטער איז געווען פארקערט די וואס זענען לעצטע מאל געווען אין יריחו זענען דאס מאל געגאנגען קיין ירושלים און די וואס זענען לעצטע מאל געווען אין ירושלים זענען דאס מאל געגאנגען צו יריחו איז אבער על כל פנים פארשטיי מיר שוין וואס פשט אז האלב איז געווען אין יריחו האלב אין ירושלים מען האט צוטיילט יעדע משמר אויף האלב זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל כהנים לווים וישראלים מעכבין את הקרבן ס'טייטש דער מעמד אז כהנים לווים ישראלים דארפן שטיין ביים קרבן ס'איז מעכב, טאמער זיי שטייען נישט דארט פשטות איז די קרבן פסול, במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט אביסל אנדערש, ר' שמעון בן אלעזר אומר כהנים ולווים וכלי שיר מעכבין את הקרבן, איז רוב מפרשים זענען גורס דא ר' שמעון בן אלעזר אומר כהנים ולווים וישראלים וכלי שיר, די עיקר נקודה וואס ער לייגט דא צו איז כלי שיר, אז כלי שיר איז אויך מעכב, איז די גמרא מסביר במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת דא? זאגט די גמרא מר סבר עיקר שירה בפה, רב יהודה אמר שמואל זאגט די עיקר שירה פון די לווים איז בפה, און במילא, כהנים, לווים וישראלים זענען מעכב, די כהנים דארפן טון די עבודה, די לווים דארפן זינגען, די ישראלים דארפן שטיין דארט ביים מעמד, אלעס איז מעכב, אבער כלי שיר איז נישט מעכב. ומר סבר, אבער רבי שמעון בן אלעזר האלט, אז עיקר שירה בכלי, אז די עיקר שירה פון די לווים איז מיט א כלי, רשי ברענגט, די כלי וואס מען רעדט דא, איז די אבוב, דאס איז א חליל, א פלוט וואס מען פלעגט שפילן מיט דעם, אן דעם איז די שירה נישט קיין שירה די קרבן נישט קיין קרבן, און במילא זאגט ער טאקע אז כלי שיר איז אויך מעכב. זאגט די גמרא ווייטער. אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, רב חמא בר גוריא האט נאכגעזאגט פון רב, משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות, משה האט מתקן געווען אכט משמרות, אונז האבן געזען עס איז געווען פיר און צוואנציג, משה האט מתקן געווען אכט, ארבע מאלעזר, וארבע מאיתמר, פיר פון אלעזר פיר פון איתמר, אזא קבלה האט רב געהאט אז משה האט מתקן געווען אכט, בא שמואל, והעמידן על שש עשרה, שמואל האט עס געדאפלט, און שמואל האט געמאכט זעכצן משמרות, בא דוד, דוד איז געקומען והעמידן על עשרים וארבע פיר און צוואנציג, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, אין דברי הימים, בשנת הארבעים למלכות דוד, נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל ביעזיר גלעד, שטייט דארט אין די פסוקים פריער ווערט אויסגערעכנט די פיר און צוואנציג משמרות, און ס'שטייט דא אז ס'איז געווען בשנת הארבעים למלכות דוד, דעמאלטס איז דאס געשען, וואס די פערציגסטע יאר למלכות דוד האט שמואל נישט געלעבט, זעהן מיר אז דוד המלך איז דער וואס האט געמאכט פיר און צוואנציג נישט שמואל, ער האט צוגעלייגט צו שמואל זעכצן. פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות ארבע מאלעזר וארבע מאיתמר, בא דוד ושמואל והעמידן על עשרים וארבע, שנאמר המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. זעהן מיר לכאורה אז דוד מיט שמואל צוזאמען האבן געמאכט פיר און צוואנציג נישט שמואל זעכצן און דוד פיר און צוואנציג. ענטפערט די גמרא הכי קאמר, האסט נישט פארשטאנען די ברייתא. די ברייתא מיינט צו זאגן מיסודו של דוד ושמואל הרמתי העמידום על עשרים וארבע אזוי איז רשי גורס. וואס טייטש אז צוזאמען. דוד מיט שמואל צוזאמען האבן עס געברענגט צו פֿיר און צוואַנציק, שמואל האט עס ארויפגערוקט צו זעכצן, און דוד האט עס ארויפגערוקט צו פֿיר און צוואַנציק. ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא וואס קריגט זיך, תניא אידך, אין א אנדערע ברייתא האט מען געלערנט, אז משה תיקן להם לישראל שש עשרה משמרות, נישט אזוי ווי מען האט פריערט געזען רב חמא בר גוריא האט געזאגט אז משה האט מתקן געווען אַכט פֿיר און פֿיר, דא שטייט אין די ברייתא משה האט מתקן געווען זעכצן, אַכט מיט אַכט, שמונה מאלעזר, ושמונה מאיתמר, וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר, שפעטערע תקופה איז אלעזר'ס משפחה געווארן סאך גרעסער פון איתמר'ס, חלקום והעמידום על עשרים וארבע, האט מען נאכאמאל איינגעטיילט די משמרות, און אלעזר'ס האט מען געדאפלט, טייטש ביז יעצט האבן ביידע געהאט אכט מיט אכט, אלעזר האט יעצט קריגן זעכצן, און איתמר געבליבן מיט אכט, שנאמר, און די ברייתא ברענגט א פסוק, שטייט אין פסוק, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, אלעזר'ס משפחה איז געווארן סאך גרעסער פון איתמר'ס משפחה, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות, ששה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם שמונה, האט מען נאכאמאל איינגעטיילט, אלעזר האט קריגן זעכצן, און איתמר האט קריגן אכט, ברענגט יעצט די ברייתא נאך א פסוק, ואומר, און שטייט אין פסוק, בית אב אחד אחוז לאלעזר, ואחוז אחוז לאיתמר, וואס טייטש מ'האט צוגעלייגט בית אב אחד אחוז האט מען צוגעלייגט צו אלעזר, פאר יעדע בית אב וואס האט געהאט ביז יעצט, האט מען צוגעלייגט נאך איינס, ביז יעצט האט ער געהאט אכט, יעצט האט ער געהאט זעכצן, ואחוז אחוז לאיתמר, ס'טייטש דאס וואס איתמר האט געהאט, איז ער געבליבן מיט דעם, ער האט געהאט ביז יעצט אכט, ער האט ווייטער געהאט אכט, פרעגט די גמרא מאי ואומר, וואס דארף מען צוברענגען נאך א פסוק, ס'איז דאך געשטאנען בפירוש אין דברי הימים, אז אלעזר האט קריגן זעכצן, און איתמר האט קריגן אכט, וואס דארף מען נאך א פסוק בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, איז די גמרא מסביר, ווייל וכי תימא מען וואלט געקענט אפשר זאגן, אז כי היכי דנפישי בני אלעזר, הכא נמי דנפישי בני איתמר, שמונה, מעיקרא ארבעה הוו, תא שמע, בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, ס'טייטש אזוי, ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז אזוי ווי רב חמא בר גוריא האט געזאגט, ארגינעל האט משה רבינו מתקן געווען אכט משמרות, פיר פאר אלעזר, פיר פאר איתמר. שפעטער, יעדער האט אנגעהויבן האבן קינדער, אלעזר האט געהאט גאר אסאך קינדער, איתמר האט אויך געהאט קינדער אבער נישט אזויפיל ווי אלעזר, האט מען געדאפלט, אלעזר האט מען געמאכט פון פיר האט מען געגעבן זעכצן, און פאר איתמר האט מען געמאכט פון פיר האט מען געגעבן אכט, אבער יעדער איינער האט קריגן מער, איז פארדעם ברענגט די ברייתא די אנדערע פסוק, אז בית אב אחד אחוז לאלעזר, אלעזר האט מען מוסיף געווען, אבער ואחוז אחוז לאיתמר, דאס וואס איתמר האט געהאט מיט דעם איז ער געבליבן, ס'טייטש ארגינעל משה רבינו האט איינגעטיילט אַכט מיט אַכט, איז לכאורה זאגט די גמרא תיובתא דרב חמא בר גוריא, איז אויב אזוי איז אפגעפרעגט רב חמא בר גוריא, וואס ער זאגט משה רבינו האט איינגעטיילט פיר מיט פיר, ענטפערט די גמרא ניין, אמר לך רב חמא בר גוריא, תנאי היא ואנא דאמרי כי האי תנא דאמר שמונה, אז ס'א מחלוקת תנאים, איין תנא טאקע האלט ס'געווען זעכצן, אבער איך האלט ווי די תנא אז ס'געווען אכט, פיר מיט פיר. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ארבעה משמרות עלו מן הגולה, ס'טייטש ביים בית ראשון האט מען געזען געווען פיר און צוואנציג משמרות, ס'איז געקומען צו בית שני איז נישט גאנץ כלל ישראל צוריק ארויף קיין ארץ ישראל, נאר פיר משמרות פון די ארגינעלע משמרות'ן זענען ארויף געקומען, ואלו הן, און די ברייתא רעכנט אויס וועלכע משמרות'ן, ידעיה, חרים, פשחור, ואימר, דאס זענען די נעמען פון די פיר. עמדו נביאים שביניהם, האבן זיך געשטעלט די נביאים דארט וחילקום, און מען האט צעטיילט די פיר, מען האט געדארפט צוריק מאכן פיר און צוואנציג, איז וחילקום והעמידום על עשרים וארבע, מען האט צוריק געמאכט פיר און צוואנציג, ווי רש"י זאגט יעדעס איינס פון די פיר האט מען צעטיילט אויף זעקס, און מען האט מכנה געווען נייע נעמען פאר די אנדערע פינף ס'איז צוגעקומען, יא למשל די ערשטע משפחה איז געווען ידעיה, מען האט גענומען ידעיה'ס משפחה, וואס דאס איז געווען די ערשטע משמרת, מען האט צעטיילט אויף זעקס, די ערשטע פון די זעקס איז געבליבן מיטן נאמען ידעיה, און די אנדערע פינף האט מען געגעבן אנדערע כינויים, אנדערע צונעמען, און נאכדעם בללום ונתנום בקלפי, מען האט גענומען די אלע נעמען, די פיר און צוואנציג נייע נעמען, מען האט זיי געשריבן אויף פאפיר, אויף קלף, און מען האט זיי אויסגעמישט אין א קלפי, מען האט געמאכט א גורל, בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חבריו שש, איז געקומען ידעיה, די ערשטע פון די פיר, און האט ארויסגעשלעפט זעקס נעמען, שפעטער בא חרים ונטל חלקו וחלק חבריו שש, וכן פשחור וכן אימר, יעדעס איינס פון די פיר האט ארויסגעשלעפט זעקס נעמען, און רש"י אין ערכין זאגט אז ס'איז געווען על פי רוח הקודש, וואס טייטש אז ס'איז פונקט אויסגעקומען אז ידעיה האט ארויסגעשלעפט זיין נאמען, און די אנדערע פינף וואס איז געווען א חלק פון זיין משפחה, די זעלבע זאך מיט די אנדערע חרים און פשחור און אימר, וכן התנו נביאים שביניהם, און די נביאים האבן נאך צוגעלייגט, שאפילו יהויריב ראש משמרת עולה, לא ידחה ידעיה ממקומו אלא ידעיה עיקר ויהויריב טפל לו, ס'טייטש אזוי, יהויריב, ער איז געווען די ערשטע משמרת אין די צייטן פון בית ראשון, ער איז געווען די ערשטע, און במילא וואלט מען אפשר געמיינט אז יעצט, נאכדעם, טאמער ער וועט ארויפקומען פון גלות ביים זמן בית שני, נאכדעם וואס מען האט געמאכט די נייע טיילונג, טאמער ער וועט ארויפקומען, קריגט ער צוריק זיין פלאץ, האבן די נביאים געזאגט ניין, די נייע סדר דאס איז פעסט, און במילא מיטן נייע סדר איז ידעיה די ערשטע, ידעיה בלייבט די ערשטע, יהויריב וועט ארויפקומען, וועט מען אריינרוקן יהויריב נאך ידעיה, און רשי טאקע זאגט, וואס טייטש מ'האט גענומען ידעיה וואס ידעיה איז געווען א משפחה וואס מ'האט צוטיילט אויף זעקס, איז האט מען עס יעצט איבערצוטיילט אויף פינף, און אנשטאטס די זעקסטע וואלט מען געקענט אריינשטופן יהויריב. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה וישראל שבאותו משמר, מתכנסין בעריהן, וקורין במעשה בראשית. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, וואס עפעס האט מען געליינט פונקט די פסוקים פון מעשה בראשית ביי די מעמד? ענטפערט די גמרא אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב אסי, ווייל אלמלא מעמדות ווען נישט די מעמדות, דא מיינט מען נישט די מעמדות נאר מען מיינט די קרבנות וואס וועגן די קרבנות איז דאך דא מעמדות, איז אן די קרבנות לא נתקיימו שמים וארץ, וואלט נישט געווען קיין וועלט, פארוואס ווייל אן קיין קרבנות וואלט כלל ישראל נישט געהאט קיין כפרת עוונות, און טאמער כלל ישראל וואלט נישט געהאט קיין כפרת עוונות וואלט די וועלט אונטערגעגאנגען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויאמר אברהם אבינו געזאגט ה' אלקים במה אדע כי אירשנה, אזוי פרעגט אברהם, איז רב אסי מפרש אט די פסוק אמר אברהם רבונו של עולם שמא ישראל חוטאין לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול כדור הפלגה, קען זיין כלל ישראל וועט זינדיגן, און וועסט מאכן אזוי ווי די מבול אזוי ווי דור הפלגה, אלעס וועט אונטער גיין, די גאנצע וועלט וועט אונטער גיין, אמר לו האט דער רבונו של עולם געזאגט לאו, עס וועט נישט געשען, אמר לפניו האט אברהם געזאגט רבונו של עולם הודיעני במה אירשנה, ס'טייטש וואס קען איך איבערגעבן פאר כלל ישראל, א זאך אז זאלן קענען דאס טון און האבן כפרת עוונות, און במילא וועט די וועלט נישט חרוב ווערן, אמר לו האט דער רבונו של עולם געזאגט, קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת, די פרשיות הקרבנות זאלן ברענגען קרבנות מיט דעם וועלן זיי האבן כפרת עוונות, אמר לפניו, איז האט אברהם געזאגט רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם, איז דאך נישט דא קיין קרבנות, אמר לו האט דער רבונו של עולם געזאגט, כבר תיקנתי להם סדר קרבנות בזמן שקורין בהם לפני, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם, טאמער מען וועט לערנען מען וועט ליינען די פרשיות הקרבנות, און במילא אז מען זעהט אז די קרבנות דאס איז די כפרה פון כלל ישראל און דאס איז גורם די וועלט זאל שטיין, און דערפאר פאסט טאקע ביי די מעמדות צו ליינען סדר מעשה בראשית די קיום פון די וועלט. דרך אגב, רשי רעדט אויס אז די ערשטע חלק פון די דרשה פון רב אסי אז אברהם אבינו האט געפרעגט וואס וועט זיין א כפרה פאר כלל ישראל, איז דאס ליגט מרומז אין פסוק במה אדע כי אירשנה, אבער די צווייטע חלק רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים, זאגט רשי אז מהיכא יליף לה להאי גמגום, ער ווייסט נישט ווי דאס איז מרומז אין פסוק. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, אנשי משמר היו מתפללים על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון, ס'טייטש, די אנשי מעמד האבן מיר געזען איז געווען צוטיילט אויף צוויי, די וואס האבן געוואוינט אין ירושלים זענען געגאנגען בית המקדש, די וואס האבן נישט געוואוינט אין ירושלים זענען געגאנגען בית מדרש דאווענען, איז זאגט די ברייתא די אנשי משמר, דאס איז די אנשי מעמד וואס האבן געוואוינט אין ירושלים, זיי האבן טאקע געדאווענט אויף די קרבנות זאל נתקבל ווערן, ואנשי מעמד, די אלע וואס האבן נישט געוואוינט אין ירושלים, מתכנסין לבית הכנסת,

אויף די מענטשן וואס פארן אויף די וואסערן אז זאל זיי גארנישט געשען, און דאס האבן זיי געדאווענט מאנטאג, בשלישי דינסטאג האבן זיי געדאווענט על הולכי מדברות, די אלע וואס דרייען זיך אין מדבר האבן געדאווענט דווקא דינסטאג ווייל דינסטאג שטייט ביי מעשה בראשית ותראה היבשה וואס רש"י זאגט מען דרשנ'ט די ותראה היבשה אז די יבשה ותראה א לשון פון ראוי די יבשה זאל זיין א ראוי צו גיין אין דעם קיינער זאל נישט ניזוק ווערן פון די חיות איז פאר דעם האט דאס געפאסט אז מ'האט עס געדאווענט דינסטאג, ברביעי אויף וואס האט מען געדאווענט מיטוואך, על אסכרה שלא תיפול על התינוקות, אסכרה דאס איז א מחלה וואס דערשטיקט א מענטש, א מענטש כאפט א אסכרה קען ער נישט אטעמען, איז האט מען געדאווענט אז קינדער זאלן נישט ניזוק ווערן פון אסכרה, פארוואס דווקא מיטוואך, ווייל ביי מעשה בראשית מיטוואך שטייט יהי מאורות, זאגט רש"י מ'קען עס ליינען א לשון מארת וואס דאס איז א לשון קללה, ס'טייטש ס'איז מיטוואך איז דא א סכנה פון קללות, איינע פון די קללות איז דאך אסכרה, און ממילא דאווענט מען קינדער זאלן נישט ניזוק ווערן פון דעם, בחמישי, אויף וואס האט מען געדאווענט דאנערשטאג? על עוברות ומיניקות, אז וואס אז עוברות שלא יפילו, מיניקות שיניקו את בניהם, און אויכעט ווייל שטייט דאנערשטאג ביי מעשה בראשית ישרצו המים שרץ נפש חיה, דאס איז א ענין פון האבן קינדער, און מילא האט מען געדאווענט אויף די אלע פרויען וואס האבן געהאט קינדער, וואס גייען האבן קינדער, זאל נישט ניזוק ווערן, און בערב שבת זאגט די ברייתא, לא היו מתענין מפני כבוד השבת, מ'זאל נישט אריינקומען שבת אויסגעפאסטערהייט, קל וחומר בשבת עצמה, אז שבת אליין פארשטייט זיך מ'האט נישט געפאסט, פרעגט אבער די גמרא באחד בשבת מאי טעמא לא, פארוואס עפעס זונטאג האט מען נישט געפאסט, אמר רבי יוחנן ענטפערט רבי יוחנן, מפני הנוצרים, די נוצרים די גוים האבן געהאט יעדע זונטאג א יום טוב ביי זיי עס טייטשט יא זונטאג איז דאך זייער שבת און מילא אז זיי וועלן געוואויר ווערן אז די אידן פאסטן איז עס א סכנה פאר דעם זונטאג איז נישט געווען קיין תענית רבי שמואל בר נחמני האט א אנדערע טעם מפני שהוא שלישי ליצירה זונטאג איז די דריטע טאג פון די יצירה עס טייטשט דער מענטש איז דאך באשאפן געווארן פרייטאג זונטאג איז דריי טאג שפעטער דריי טאג נאך א מענטש גייט אריבער א שווערע זאך אזוי ווי ביי די מילה ווייסט מען שלישי למילה איז א מענטש גאר שוואך, און די זעלבע זאך שלישי ליצירה, יעדע זונטאג הערשט עפעס א געוויסע שוואכקייט אויף מענטש אויף די מענטשהייט אויף די וועלט, און ממילא איז נישט קיין גוטע טאג צו פאסטן דעמאלטס האט מען נישט געפאסט זונטאג. ריש לקיש האט אן אנדערע טעם, מפני נשמה יתירה, וואס די נשמה יתירה גיבט פאר א מענטש כח צו עסן מער ווי געווענטליך, צו טרינקען מער ווי געווענטליך, און ממילא זונטאג ווען דאס גייט אוועק איז דער מענטש אפגעשוואכט, פארדעם האט מען נישט געפאסט דעמאלטס, דאמר ריש לקיש נשמה יתירה ניתנה בו באדם בערב שבת, במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו, שנאמר, און ס'איז מרומז אין פסוק שטייט שבת וינפש, דרשנ'ט מען כיון ששבת, ס'טייטש ווען די שבת איז פאריבער, וויי אויף די נפש, גייט אוועק די נשמה יתירה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה ביום הראשון אז די ערשטע טאג ס'טייטש זונטאג, וואס האט מען געליינט בראשית און ויהי רקיע, ברענגט די גמרא א ברייתא, תנא מיר האבן געלערנט א ברייתא, בראשית בשניים, יהי רקיע באחד, ס'טייטש אזוי, די ערשטע צוויי פרשות אין די תורה, די ערשטע פרשה איז א פרשה פון פינף פסוקים, די צווייטע פרשה איז א פרשה פון דריי פסוקים, און זאגט אונז די ברייתא, די ערשטע פרשה, פרשת בראשית, האט מען איינגעטיילט צווישן די כהן און די לוי, צוויי מענטשן האבן עולה געווען דארט, די נעקסטע פרשה פון דריי פסוקים יהי רקיע, האט די ישראל עולה געווען. פרעגט די גמרא, בשלמא יהי רקיע באחד, תלתא פסוקי הוו, גאנץ גוט אז פרשת יהי רקיע די צווייטע פרשה האט עולה געווען א ישראל, ס'איז טאקע א פרשה פון דריי פסוקים, איז דאס פיין, אלא אבער בראשית בשניים מאי טעמא, חמשה פסוקי הויין, ותנן הקורא בתורה אל יפחות משלושה פסוקים, אונז ווייס מיר א כלל אז איינער וואס ליינט, ס'טייטש איינער וואס איז עולה, טאר מען נישט ליינען פאר אים אדער ער טאר נישט ליינען ווייניגער פון דריי פסוקים, און ממילא לכאורה די ערשטע פרשה, פרשת בראשית, איז פינף פסוקים, ווי אזוי האט מען עס איינגעטיילט צווישן צוויי מענטשן? ענטפערט די גמרא א מחלוקת רב און שמואל, רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק, רב זאגט דולג, וואס מיינט דולג? אז מען גייט צוריק א פסוק, ס'טייטש די כהן ליינט די ערשטע דריי פסוקים, און די לוי גייט צוריק און ליינט די לעצטע פסוק פונעם כהן, מיט די איבעריגע צוויי פסוקים, ס'טייטש יעדער איינער צום סוף ליינט דריי פסוקים. שמואל זאגט ניין. שמואל זאגט פוסק, ס'טייטש מען נעמט דעם דריטן פסוק, מען צעטיילט עס אויף צוויי, האלב גייט פארן כהן, און האלב גייט פארן לוי. פרעגט די גמרא, ורב דאמר דולג, מאי טעמא לא אמר פוסק? פארוואס טאקע האלט נישט רב פוסק אז מען צעטיילט די מיטלסטע פסוק? ענטפערט די גמרא, קסבר, ווייל רב האלט, כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה. אונז קען מען נישט איינטיילן נייע פסוקים, אז משה רבינו האט דארט נישט געמאכט קיין פסוק, קען מען אונז דאס נישט צוטיילן, און ממילא זאגט רב דאס איז נישט קיין פאטענט. זאגט די גמרא, ושמואל אמר פוסק, ומי פסקינן, און לויט שמואל איז דען יא דא אזא זאך אז מען צוטיילט א פסוק אויף צוויי, והא אמר רב חנינא קרא, רב חנינא קרא איז געווען א בעל מקרא ס'טייטש ער פלעג פארלערנען פאר קינדער ער פלעג אויסלערנען קינדער וויאזוי צו ליינען געווען א גרויסע מבין אויף פסוקים האט ער געזאגט אז צער גדול היה לי אצל רב חנינא הגדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד עשויין, ס'טייטש ער האט זיך איינגעבעטן ביי רבי חנינא הגדול זאל אים מתיר זיין אפטיילן פסוקים ווייל ס'איז שווער אסאך מאל אויסצולערנען פאר קינדער א גאנצע פסוק, האט ער געוואלט איינטיילן א פסוק אויף צוויי, זאגט ער אז נאך אסאך צער נאך אסאך נאכלויפן רבי חנינא הגדול האט ער אים מתיר געווען דאס צו טוהן אבער אויך נאר פאר קינדער עס אויסצולערנען, מ'טאר סתם אזוי דאס נישט טוהן, איז וויאזוי זאגט שמואל מ'מעג יא? ענטפערט די גמרא, ושמואל התם טעמא מאי משום דלא אפשר, ס'טייטש שמואל קען ענטפערן אז וואס איז טאקע די טעם אז ר' חנינא הגדול האט מתיר געווען פאר קינדער אפטיילן פסוקים, ווייל ס'איז נישט דא קיין צווייטע ברירה, ס'דארפן זיך אויסלערנען, הכא נמי, זאגט שמואל דא אויך, ביי די קריאת התורה פון אנשי המעמד לא אפשר, נישט דא קיין צווייטע ברירה, ווייל לויט שמואל קען מען נישט איבערליינען נאכאמאל א פסוק מ'וועט שוין זען פארוואס, און ממילא נישט דא קיין ברירה מוז מען איינטיילן די מיטלסטע פסוק, זאגט די גמרא שמואל אמר פוסק מאי טעמא לא אמר דולג, פארוואס טאקע האלט נישט שמואל אז מ'קען איבערליינען דעם דריטן פסוק, ענטפערט די גמרא, גזירה משום הנכנסין וגזירה משום היוצאין, סטייטש שמואל האלט אז מען דארף גוזר זיין פאר די מענטשן וואס קומען אריין אינמיטן ליינען אדער וואס גייען ארויס אינמיטן ליינען, פשט איז אז טאמער לאמיר זאגן דער כהן העט ליינען די ערשטע דריי פסוקים און ס'בלייבט איבער נאך צוויי פסוקים צום פרשה און יעצט גייט איינער ארויס פון בית מדרש העט ער זיך איינרעדן אז וואס גייט דער לוי קריגן? צוויי פסוקים? איז דאך נישט אזוי, מען מוז האבן א מינימום פון דריי, העט ער מאכן א טעות. זעלבע זאך פארקערט, וואס איז טאמער איינער קומט אריין אין בית מדרש נאכדעם וואס דער כהן האט עולה געווען און ער זעט דער לוי איז עולה די דריטע פסוק די פערטע פסוק די פיפטע פסוק טראכט ער וואס האט דער כהן עולה געווען די ערשטע צוויי ער ווייסט נישט אז די דריטע פסוק האט מען צוויי מאל איבערגעליינט, און במילא וועט ארויסקומען א מכשול, מענטשן זאלן זיך איינרעדן מען קען אויך ליינען צוויי פסוקים, פארדעם האלט שמואל דאס איז נישט קיין פאטענט, נישט דא קיין ברירה, מען מוז פשוט צעטיילן די דריטע פסוק. פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא פרשה של שישה פסוקים, קורין אותה בשניים, א פרשה פון זעקס פסוקים צעטיילט מען אויף צוויי, ווייל יעדער איינער ליינט דריי פסוקים, ושל חמשה, א פרשה פון פינף פסוקים, איז אזוי. הראשון קורא שלושה, די ערשטע ליינט דריי פסוקים, די ערשטע דריי פסוקים, און השני קורא שניים מפרשה זו, ואחד מפרשה אחרת, די צווייטע ליינט די איבעריגע צוויי פסוקים פון די פרשה, און נאך איין פסוק פון די קומענדיגע פרשה, צוזאמען איז דריי פסוקים, ויש אומרים, ס'דא וואס זאגן זיי קריגן זיך די יש אומרים קריגן זיך, און זיי זאגן שלושה, לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלושה פסוקים, ס'טייטש די יש אומרים האלטן אז די צווייטע עולה ליינט די איבעריגע צוויי פסוקים פון די פרשה, און ווען ער הייבט אן ליינען די נעקסטע פרשה, נישט פשט ער ליינט נאר איין פסוק, ווייל ס'נישט דא א זאך מ'ליינט איין פסוק פון א פרשה, נאר ער דארף ליינען דריי פסוקים פון די נעקסטע פרשה, ס'טייטש צוזאמען ליינט ער פינף פסוקים, צוויי פון די פריערדיגע און נאך דריי. פרעגט די גמרא, למאן דאמר דולג לידלוג ולמאן דאמר פוסק ליפסוק, ס'טייטש א קשיא סיי אויף רב און סיי אויף שמואל, פארוואס? פון רשי איז משמע אז די קשיא איז נאר אויף די יש אומרים, די מפרשים מוטשען זיך פארוואס דווקא אויף די יש אומרים נישט אויף די תנא קמא, אבער לאמיר אזוי לערנען, וואס האט די יש אומרים געזאגט, אז די ערשטע ליינט די ערשטע דריי פסוקים, און די צווייטע ליינט צוויי פסוקים, מיט נאך דריי פסוקים פון די נעקסטע פרשה, איז לויט רב פארוואס? לויט רב זאל מען איבערליינען די פסוק פריערט אזוי ווי ער האט געזאגט דולג, מען ליינט איבער נאך א פסוק, און וואס דארף מען אריינליינען די נעקסטע פרשה אריין, און זעלבע זאך לויט שמואל, מען קען אפטיילן די מיטלסטע פסוק אויף צוויי, וואס דארף מען ליינען דריי פסוקים פון די נעקסטע פרשה, איז לויט ביידע דארף מען דא פארשטיין, ענטפערט די גמרא, שאני התם דאית ליה רווחא, ס'טייטש דארט איז אנדערש, דארט, די ברייתא רעדט זיך סתם א מענטש ליינט בעל קה בעל קורא מאנטאג דאנערשטאג שבת ווען מען ליינט אין די תורה דארט איז דא א ברירה מען קען ליינען טאקע פון די נעקסטע פרשה איז אוודאי איז ענדערשער צו ליינען פון די נעקסטע פרשה ווי איידער צו צוטיילן א פסוק אדער איבערליינען א פסוק און פאר דעם זאגט טאקע די יש אומרים אז די ערשטע וואס עולה די כהן ליינט דריי פסוקים און די לוי ליינט צוויי פסוקים מיט נאך דריי פסוקים פון די נעקסטע פרשה מה שאין כן דא ביי די מעמדות קען מען דאך נישט ליינען די נעקסטע פרשה, ווייל ס'דא זייער קביעות'דיגע פרשות וואס מ'דארף ליינען יעדן טאג, און במילא איז נישטא קיין ברירה, איז טאקע לויט רב איז מען דולג, און לויט שמואל טיילט מען איין דעם פסוק.